קאסעט עלף, זייט איינס, המשך פון בוך ביים טויער פון קאדיע מאלאדאווסקי. חרמוני האט זיך צוגעהערט, געקוקט אויף נחן, אויף שפירא'ן, גערויכערט א סיגארעט, אראפגעטרייסלט דעם אש, אויסגעגלייכט א שטול וואס איז געשטאנען קרומלעך, אָנגעקוקט נחן און האָט אים געענטפֿערט, צו װאָס פֿאַר אַן ענין װילסטו קומען, נח? נח איז אין כּעס געװאָרן און האָט געזאָגט, אַז אַ מענטש גײט אַ יאָר נאָכאַנאַנד און בעט אַ דערלױבעניש אױף אַ ציגעלנע, זעט מען דאָך, אַז ער װיל מאַכן אַ ציגעלנע, אָדער מען גיט אים אַ דערלױבעניש, אָדער ניט.

א פאפיר האט ניט קיין שכל הישר. א פאפיר איז א פאפיר. דו מעגסט זיין שלמה המלך וועט דיר ניט העלפן קיין חכמה אנטקעגן א פאפיר. איך האב זיך אנגעליטן פון די פאפירן גלויב מיר אז איך האב געקראגן פון זיי א צוקער קראנק. איצט פעלט נאך מיר צוויי קילא צוקער. דו לעבסט אין א קיבוץ און דו ווייסט ניט וואס א פאפיר איז. א פאפיר איז ניט קיין וויינטרויבן און ניט קיין קארטאפל. א פאפיר קען פארטרייבן א מענטשן אויף יענער וועלט. איך לעב דא צווישן פאפירן. און גלייב מיר נח, איך בין ניט קיין נאַר און איך פארשטיי א גזירה שווה, נאר אזא גזירה ווי עס איז א פאפיר איז גאר ניטא דערצו קיין שווה.

און האט זיך פארגעשטעלט. שלמה שפירא אין געהאקטע צרות. חרמוני האט זיך געווענדט צו נעח און האט אים געזאגט, שרייב אן א בריוו צו מיר אז שלמה שפירא איז געווען אין תל תילה, און איך קען אים פאר אן ארנטליכן מענטשן און איך בין ערב פאר אים. אט דאס האסטו געוואלט זאגן? דאס האב איך געוואלט זאגן, נאר דאס טויג ניט. שרייב אן א צייגעניש פאר מיר אז די מעשה מיט די צוויי קילא צוקער איז א טעות. וועט מען דאך אויסמעקן און פטור. שפירא האט פארזיכטיג אריינגעשטעלט א ווארט, און וואס איז דא די עוולה אז איך האב געהאט צוויי קילא צוקער? און איך האב פארקויפט צוויי קילא צוקער? האב איך דאך געקויפט א פאר שיך, צו וואס דארף מען לייקענען? מיר שרייבן דא ניט קיין שלחן ערוך,

נח איז געשטאנען ביי דער סטאנציע פון אויטאבוס און האט זיך גע'ערגערט, געפאטערט א טאג, קאליע געמאכט דעם אויטאמאביל, געבליבן אן כוחות, זיך געאמפעלט מיט חרמוני, אלץ צוליב שלמה שפירא, און דער סוף איז, ער גייט צו די פאדגארצער אין בית מדרש, וועט ער שוין אין דרויסן ניט שלאפן. אהין הייסט דאס גייט ער מיט זיכערקייט, דארט איז אהבת ישראל, הייסט עס,

קיינעם ניט זען, זיין גאָר, גאָר אַליין. שפּיראָ הערט דעם שופר של משיח. ווען נח איז אַוועקגעפאָרן, האָט שפּיראָ אַרויסגענומען פון קעשענע דעם אַדרעס פון דעם בית-מדרש, וואו עס דאַוונען די פּאָדגאָרצער יידן, און געפינען ביי זיי אַן אָרט צום שלאָפן. ער איז פארביי געגאנגען אן אפטייק. אין דער אפענער טיר איז געשטאנען א פרוי אין א ווייסן כאלאט און האט געשטריקט. דער פאדעם האט זיך געצויגן ביי איר פון קעשענע וואו עס איז געלעגן א גרינער קנייל וואל. שפירא איז צוגעגאנגען צו איר, האט איר געוויזן דעם אדרעס און געפרעגט ווי מען קומט אהין. די פרוי האט אריינגעלייגט די שטריקעכץ אין קעשענע, האט גענומען דעם אדרעס, און האט געזאגט האלב אידיש האלב דייטשמעריש. איר וועט פארבייגיין די גרויסע געביידע פון דער סינעמא, דערנאך וועט איר זיך פארנעמען לינקס בארג אראפ. איר זענט אן עולה חדש? א יאר אין לאנד בין איך נאך אלץ אן עולה חדש. די פרוי האט זיך געישוב'ט א וויילע, און האט געזאגט גאנץ זאכליך. פילייכט יא און פילייכט ניט. איי יעקעטע, האָט שאַפּיראָ אַ טראַכט געטאָן און האָט זיך געלאָזט גיין צו דער גרויסער געביידע פון דער סינעמאַ. די אַריינגאַנג-טרעפּ זיינען געווען ברייטע, רחבותדיקע, כאָטש צי זיך אויס אויף זיי און שלאָף. שאַפּיראָ איז געווען מיד. ער האָט אַ טראַכט געטאָן, צו מנחה איז נאָך ווייט, אין בית-מדרש איז נאָך מן-הסתם קיינער ניטאָ. ער האָט זיך צוגעזעצט אױף אַ טרעפּ זיך אָפּרוען. פֿון דער טיר פֿון סינעמאַ איז אַרױס אַ יונג מײדל אין אַ שטרױענעם הוט מיט ברײטע ראַנדן. זיצנדיק אױף די טרעפּ, האָט זיך שלמה שאַפּיראָ דערפֿילט װי אַ בעטלער און ער האָט זיך אױפֿגעהױבן. אין פֿאַרלעגנהײט האָט ער איר דערלאַנגט דעם פֿאַרשריבענעם אַדרעס און געפֿרעגט די ריכטונג. דאָס מײדל האָט אים געװיזן װוּ מען דאַרף גײן און האָט בײַ אים אַ פֿרעג געטאָן. עולה חדש? א יאר אין לאנד בין איך נאכאלץ אן עולה חדש? האט ער איר געענטפערט כמעט מיט א טענה. זיכער ניט! א יאר אין לאנד זענט איר אן אזרח, בירגער, ווי איך! האט זי אים געענטפערט שמייכלענדיג און איז גרינג אראפ פון די שטיגן. ניט קיין יעקעטע! האט שפירא זי נאכגעקוקט און עס האט אים באנג געטאן וואס זי האט אים געזען זיצענדיג ווי א בעטלער אויף די טרעפ. ער האָט זיך מער ניט געזעצט. ער איז געשטאַנען און האָט באַטראַכט די אַפֿישן בײַם אַרײַנגאַנג פֿון סינעמאַ. בײַ אײן אַפֿיש איז שאַפּיראָ געבליבן שטײן און האָט זיך שטאַרק צוגעקוקט, צי מאַכט ער ניט קײן טעות. אױף דער אַפֿיש איז געשטאַנען מיט אַ פֿידל אין דער האַנט דער פּראָפֿעסאָר פֿון טאַלטילאַ. ער האָט אױסגעזען פֿאַרטראַכט, מיט אַן אױפֿגעהױבענעם קאָפּ, פּונקט װי דעמאָלט, ווען ער איז געשטאנען אין דער ריי אויף באקומען זיין עסן אין לאגער. דער פראפעסאר, האט שפירא א זאג געטאן צו זיך אליין, ער האט איבערגעליינט דעם נאמען, מאקס לאנגער. ער האט זיין נאמען ניט געדענקט, נאר פון אפיש האט אויף אים פארטראכט געקוקט דער פראפעסאר. עפּעס האָט שאַפּיראָן באַנג געטאָן. עס איז ניט געװען קײן קינא צום פּראָפֿעסאָר, נאָר אַ מידקײט, װאָס ער, שאַפּיראָ, שלעפּט זיך אַרום און קען ניט קומען צו זײַן פֿידל, די ציגעלנע. ער איז אַראָפּ פֿון די שטיגן און האָט זיך געלאָזט גײן. טראַכטנדיק װעגן דעם פּראָפֿעסאָר, איז ער פֿאַרבײַגעגאַנגען די גאַס, װוּ ער האָט זיך באַדאַרפֿט פֿאַרקירעװען, ער האָט זיך דערמאָנט, און האָט זיך אָפּגעשטעלט װי אַ פֿאַרבלאָנדזשעטער. ער האָט זיך אומגעקערט און איז צוריק געגאַנגען פּאַמעלעך, אַ מידער און מיט אַן אומבאַשטימטן פֿאַרדראָס, אים האָט זיך געדאַכט, אַז ער איז בײז אױף דער יעקעטע, װאָס האָט אים געענטפֿערט, פֿילײַכט יאָ און פֿילײַכט ניט, אַזאַ רויִקע יעקעטע אין אַ װײַסן כאַלאַט. ער איז צוגעקומען צו דער גאַס און זיך געלאָזט גײן באַרג-אַראָפּ.

דאס איז מיין פידל איר פארשטייט? יא איך פארשטיי. שפירא האט זיך געלאזט גיין און דער פראפעסאר איז נאך אים נאכגעגאנגען, גערעדט מיט א טענה וועגן זיין פידל וואס מען האט פארביטן. אינמיטן גיין האט אים דער פראפעסאר אנגענומען ביי אן ארבל און האט געזאגט, שטייט א וויילע שפירא, שטייט, און ער האט אים צוגעהאלטן ביים ארבל פעסט ער זאל זיך ניט רירן פון ארט. שפירא האט געקענט.

זאָ דערפֿרײט, װען איך האָב אײַך געזען. יעצט הערן מיר צוזאַמען דעם שופֿר של משיח. שפּיראָ האָט אַ לאַך געטאָן. פּראָפֿעסאָר, דאָס טרובעט דאָך אַ שיף. דאָס איז צימלעך אַלץ אײנס, האָט דער פּראָפֿעסאָר געזאָגט. דער אינסטרומענט איז אַן אַנדערער.

דער פּראָפֿעסאָר האָט אים װידער אָנגענומען בײַן אַרבל. מיר זײַנען ברידער פֿון טאַלטילאַ, ניכט װאָר? שלאָפֿן זײ מיט מיר. איך האָב זאָ אַ גרױסע הימל-שטוב אין דער שול. איצט האָט זיך שאַפּיראָ טאַקע פֿאַרװוּנדערט, און װען ער װאָלט ניט געזען פֿריִער דעם אַפֿיש װאָס זאָגט אָן אַ גרױסן קאָנצערט פֿאַרן פּראָפֿעסאָר, װאָלט ער ניט געצװײפֿלט, אַז דער פּראָפֿעסאָר איז נעבעך אַראָפּ פֿון זינען.

שלמה שפירא האט זיך איינגעהערט ווי די ווערטער זאלן קומען טאקע ערגעץ פון א הימל שטוב, כאטש זיי זענען נאך אלץ איצט געשטאנען אונטן לעבן די שמאלע טרעפ וואס האבן אויסגעזען ווי אן ארויפגאנג צו א טורעם. מען האט געזען באשיינפערליך אז דער שטאטראט האט רעכט וואס ער וויל ניט די עולים זאלן אהין קלעטערן, דער וועכטער איז געווען שטארק אויפגעלעבט און האט דערציילט, זיי ווילן העלפן מאכן שותפות, זיי האבן שוין גערעדט מיט דער הסתדרות. שלמה שפירא האט צוזאמגענומען אלע זיינע חושים און האט טאקע אויסגעזען ווי אמאל שלמה שפירא דער גרויסער ציגעלניק.

ניכט וואר? אין דיזן מערקווערדיגן לאנד, אין איזרעיל, איז עס אלעס מעגליך, ווי די פראפעטן האבן געזאגט, וויסן זי? שפירא האט נישט געהערט וואס די פראפעטן האבן געזאגט, ער האט געקוקט אויף דער ווארימער פארנאכטיגער ליכטיגקייט וואס גיסט זיך דורך די שויבן, ווי ער וואלט צום ערשטן מאל געזען דאס ליכט פון הימל.

ווען די טיר האט זיך געעפנט איז ארויס א פרוי און ציוויע האט דערזען אז עס איז נישט קיין אנדערע ס'איז בריינע די וואס האט געוואוינט מיט איר צוזאמען. בריינע האט א פאטש געטאן מיט די הענט און האט אויסגערופן. פון וואנען האסטו געוואוסט אז איך בין דא? און זי האט פון גרויס איבערראשונג אנגעהויבן רופן טילקען, טילקע! טילקע!

אָט אַזױ איז דאָס פֿון דער װײַטן, איך האָב דאָך אַהער גאָרניט געבראַכט, און אַז מען ברענגט גאָרניט, איז מען ניט אָנזעעװדיק. װי קומט איר אַהער? האָט זי ציװיע געפֿרעגט און האָט אָנגעקוקט ברײַנען. זי האָט זיך ניט געענדערט, נאָר אָנשטאָט דעם בלױען כאַלאַט, װאָס זי האָט געטראָגן אין טאַלטילאַ, איז זי איצט געװען אָנגעטאָן אין אַ זומערדיק קלײד מיט געלע בלומען, און דאָס האָט זי געמאַכט אױסזען ייִנגער.

צי פֿון פֿרײד, צי צוליב דעם, װאָס זי איז פֿון דער װײַטן, ברײַנע האָט אױסגעװישט די אױגן מיט אַ שפּיץ פֿון איר קלײד און האָט געזאָגט, אַז מען האָט געבױט טעל-סאַראַ, האָט מײַן איצטיקער מאַן מיט נאָך אַן אַרבעטער דאָרט אַרײַנגעשטעלט די שױבן. ער איז אַ גלעזער, דאָס הײסט, ער איז ניט קײן גלעזער, נאָר ער קען די אַרבעט. ער האָט דאָ אַ פֿעלד און אַ גאָרטן, נאָר ער קען די אַרבעט. אז אידן שטייען און ארבעטן אין תל שרה בין איך צוגעגאנגען א קוק טון, שטייט א איד און שטעלט אריין די שויבן, האב איך זיך איינגעקוקט, זאגט ער צו מיר, איר ווילט זיין א גוטע? זאג איך אים, וואס פאר א גוטס ווילט איר פון מיר? זאגט ער, ברענגט מיר א טרונק, א גלאז טיי אדער א גלאז וואסער, איך וועל אייך באצאלן פארן גאנג, האב איך אים געזאגט, רב איד,

דאָס האָט בײַ אים זײער אױסגענומען. צװײ װאָכן האָט ער געאַרבעט אין תּל-שׂרה. אַז גאָט האָט געװאָלט, האָט ער אים געבראַכט אין תּל-שׂרה. אַז מע זאָל דערצײלן די מעשׂה, איז דאָס פֿאַר אַ גאַנצע נאַכט, האָט ברײַנע געזאָגט און האָט זיך אַן אײל געטאָן געבן ציװיען כּיבוד. און װוּ איז אײַער מאַן? האָט ציװיע געפֿרעגט בײַ דער טאָכטער.

אבער ווי טוט מען דאס אזוי? איז מען פונדערווייטן? איך האב גאט צו דאנקען לייכטער, מיין מאן האט מיר געבראכט א מתנה, אבער ווי טוט מען דאס אזוי? ער איז צופרידן, געווען נעבעך דריי יאר אליין, זיך ארום געשלעפט, אריינגעשטעלט שויבן, האט גאט געוואלט איז ער געקומען אין תל שרה, ציוויע

מיט צבי בין איך פון דערווייטן, זיין טאכטער קומט אריין אהער. מיט עטליכע הייזער ווייטער האט זיך בריינע געפרעגט אויף די קארדאווער. א יונג מיידל האט זיך אפגערופן אז זי וועט גיין צופירן ציוויען. ווי א שטומער באגלייטער איז דאס מיידל געגאנגען און האט געשוויגן. ציוויען איז געווארן ניט אנגענעם, זי האט געוואלט אויסרעדן כאטש איין ווארט. א דאנק דיר, האט זי געזאגט, וואס דו באמיסט זיך. דאס מיידל האט א שאקל געטאן מיטן קאפ.

אין קליינעם צימער, מיט קליינע פענסטער און מיט א שמאלן לאנגן טיש אינמיטן שטוב, זיינען געזעסן און געשטאנען פרויען, מענער און קינדער, און דער קאנטיקסטער צווישן זיי איז געווען א יונגער בחור אין זעלנערישע קליידער, וואס איז געזעסן ביים טיש. ווען ציוויע איז אריינגעקומען, האט זי דער איד, וואס איז געפארן מיט צבי אין אויטאמאביל, אויפגענומען, אט איז זי, זי איז פון דער משפחה וואס איז פארפאלן געווארן ווי די עשרת השבטים, אט אזוי ווי איך האב אייך דערציילט. ציוויע האט זיי געזאגט שלום און איז געבליבן שטיין א צעטומלטע, זי האט זיך קיינמאל ניט געפילט ווי א פארלארענע מיט די עשרת השבטים, נאר איצט,

זיי גלויבן דאך ניט. אליין זיינען מיר דאך געווען. אוי! אליין! און די פרוי האט געשאקלט מיטן קאפ הין און צוריק. איין מאל איז א וואלקן געווען אויפן הימל, אזוי ווי א קרוין האט ער אויסגעזען. האט הירש, מיין מאן, געזאגט, דאס איז א סימן אז עס וועט זיין א מדינה. ער לעבט דאך שוין ניט, מיין מאן, ער לעבט שוין ניט. זיי גלויבן דאך ניט. הא?

דער זעלנער האָט אַרומגענומען ציוויען, ווי אַ קרובֿה, און האָט געזאָגט, דו קענסט דעם ניגון, ביסטו דאָך אַ קאָרדאָווער, איך בין אַלע מאָל אין באר-שבֿע, איך וויל קומען צו דיר. ציוויען האָט זיך געדאַכט, אַז זי איז אין דער היים אַ מאָל און זי הערט דעם זיידן זינגען. צומארגנס, ווען ציוויע האט זיך געזעגנט מיט אירע געפונענע קרובים, איז זי גייענדיג צום אויטאבוס אריין צו בריינען איר ווינטשן הצלחה אין איר נייער היים. איצט האט בריינע אויסגעזען פונקט ווי אמאל, ווייל זי האט געטראגן דעם זעלבן בלויען כאלאט וואס אין תלתילה. טילקע, תמר, איז שוין אוועק אין שול, און דער מאן איז שוין אוועק צו א שטיקל ארבעט. בריינע האָט באַגלייט ציוויען צום אויטאָבוס, האָט איר מיטגעגעבן אויפֿן וועג אַ שטיקל קעז מיט ברויט און האָט איר געזאָגט, זאָלסט נאָר קיין צרות ניט האָבן, איך גיב דיר מיינע, איך אַרבעט ווי אַ קנעכט, נאָר גאָט צו דאַנקען, מען זיצט ביי אַן אייגענעם טיש. בריינע האָט נאָך גייענדיק אַריינגעכאַפּט דערציילן ציוויען, ווי דער שידוך איז געוואָרן. פון אנהייב האט ער מיר געזאגט, קומט אין גדרה וועט איר ביי מיר ארבעטן, פרעג איך אים ווער איז דארט ביי אייך דא, זאגט ער מיר, איך אליין, בין איך דאך ניט דבורה, איך זאל נאכלויפן נאך א יידן און קאכן פאר אים קאשקעלעך, זאג איך אים, דעם מאן מיינעם, נו, און וואס פאר א פנים וועל איך האבן ביי אייך אז איך וועל זיך לאזן פארן מיט אייך אין גדרה? אפשר וועל איך אייך גאר בא'גנב'ענען? אן ערליכע פרוי פארט עס עפעס גלאט אזוי מיט א יידן אין גדרה? איז דאס אים דווקא געפעלן געווארן? איך בין דאך ניט דבורה איך זאל זיך נאכיאגן נאך שאפירן און קאכן פאר אים קאשקעלעך. זאג איך צום מאן מיינעם, איר ווילט איך זאל מיט אייך פארן? שטעלט א חופה וועל איך פארן. צוויי טעג האט ער זיך גע'ישוב'ט, טראכט איך,

בריינע, איר זענט גערעכט, מיר וועלן שטעלן אין רחובות א חופה, גאט צו דאנקען מען איז געקומען צו אן אייגענעם טיש. ווען דער אויטאבוס האט זיך גערירט, האט בריינע א וויש געטון די אויגן מיטן שפיץ פון חאלאט און האט געזאגט, ציוויע, זאלסט וויסן, ווי אן אייגענע שוועסטער בין איך צו דיר, קום אמאל אין גדרה, וועסט זיצן ביי אן אייגענעם טיש, גאט צו דאנקען. עליזה גיט ציוויען עצות. אין די לעצטע פאר וואכן וואס זענען געבליבן אויף ענדיגן די קורסן איז די אינסטרוקטארין עליזה געווארן זייער שטרענג, זי האט ווידער אנגעהויבן דערמאנען די קורסאנטקעס אז די ארבעט דארף זיין פערפעקט, דאָס, װאָס זי האָט אַ לאַנגע צײַט אױפֿגעהערט צו דערמאָנען, זינט מזלס סטיפּענדיע. זי האָט אַפֿילו אײן מאָל בעת אַן איבעררײַס צוזאַמענגערופֿן די קורסאַנטקעס און האָט זײ געגעבן צו פֿאַרשטײן, אַז די שנײַדערײַ-אַרבעט אין ישׂראל דאַרף קריגן אַ שם איבער דער װעלט און דאַרף קאָנקורירן מיט פּאַריז. דאָס איז אַ גרױסער צװײַג פֿון אינדוסטריע, האָט זי געזאָגט,

עליזה איז גאנצע טעג געשטאנען איבער די קורסאנטקעס, צוגעגאנגען צו יעדער איינער און געמאכט אנווייזונגען. זי איז געבליבן אין די אוונטן אויף די קורסן און צוגעגרייט מוסטערן. קוקנדיג אויף עליזה'ן האט זיך געדאכט אז עס איז קיין זאך ניט אזוי וויכטיג ווי די פערפעקטע שניידעריי אין ישראל. די מיידלעך האבן געארבעט פלייסיג, געצאצקעט זייער ארבעט. אין יענעם טאג ווען עליזה האט גערעדט וועגן קאנקורירן מיט פאריז, איז חוה'לע אריינגעקומען זייער יום-טובדיג. זי איז צוגעגאנגען צו ציוויען און האט איר געזאגט ווי מען זאגט אן א בשורה, איך האב פאר דיר א גרוס פון שמש. בלויז די דערמאנונג פון שמש האט ביי ציוויען ארויסגערופן א קלעמונג. זי האט פון יאיר ניט געהערט זינט זי האט אים געזאגט וועגן איר נסיעה מיט לעווינען אין גליל.

עליזה איז א וויילינקע געשטאנען און האט געשוויגן. זי האט געכאפט דעם שטאך פון דער פערפעקטע און א שמייכל איז ביי איר דורכגעגאנגען אין די אויגן. ציוויע, האט איר עליזה געענטפערט רואיג, ניט שטענדיג קען א מענטש מאכן פערפעקט ארבעט און ניט שטענדיג קען א מענטש בכלל זיין פערפעקט. נאר מען מוז זיך באמיען. דאס איז א רפואה צו אלע שטימונגען. עליזה האט איר גוטמוטיג א קלאפ געטאן איבערן אקסל.

איך האב גארניט געמיינט, איך בין טאקע היינט אביסל עפעס ניט מיט אלעמען, ניט קראנק, נאר גלאט עפעס ניט מיט אלעמען. איר ווייסט דאך עליזה ווי מיר האבן אייך ליב, נאר עס האט זיך ביי מיר ארויסגעכאפט מיט דער פערפעקטע. עליזה האט גאנץ איינפאך צוגענומען דעם קאמפלימענט, ווי דאס וואלט צו איר קיין שייכות ניט געהאט, און האט געזאגט צו ציוויען.

ציוויע האָט זיך כּמעט דערשראָקן. עליזה? װאָס הײסט, איך בין עלטער? דאָ זענען דאָ קורסאַנטקעס, װאָס זענען עלטער פֿון מיר. דאָס מאַכט ניט אױס. דו ביסט עלטער. װער עס זאָל דאָרט ניט זײַן, דו ביסט עלטער. דו מוזט אױף זײ קוקן װי קינדער, גרױסע קינדער, שװערע קינדער, קראַנקע, נערװעזע, געפֿאַלענע, אַרױסגעשלאָגענע פֿון די הײמען, שװערע קינדער.

אז זי איז עלטער און האט איר געזאגט עליזה האט מיט מיר גערעדט וועגן דער ארבעט, זי האט מיר ערקלערט וואס עס הייסט פערפעקט, און אז איך וועל דאס ניט וויסן וועל איך ניט קענען שלאפן, האט חוה'לע געזאגט און מיט א געשטילטער נייגעריקייט זיך געזעצט צו דער ארבעט. פארנאכט איז ציוויע אריין אין לייען צימער זיך געזעצט לייענען דאס לעבן פון א חלוצה.

סוף זייט איינס, המשך זייט צוויי.